ברוך השם, מסכת ביצה, דף כג עמוד ב'. זאגט די משנה, אין צדים דגים מען פאנגט נישט קיין פיש מן הביברים פון די ביברים ביום טוב אין יום טוב, ביברים ווערט אנגערופן אז ס'דא אזעלכע קליינע לעיקס פון וואסער, וואס דארטן געמאכט א סאזשעווקע האט עס געהייסן, און דארט לאזט מען אריין פיש, טאר מען די פיש נישט פאנגען יום טוב. איז רש"י מסביר, כאטש שעכטן, באקן, קאכן, איז דאך שבת אבות מלאכות, דאך יום טוב מעג מען עס טאן, ווייל די אלע זאכן קען איך נישט טאן ערב יום טוב. שעכטן, אז די פלייש איז געווארן געשאכטן ערב יום טוב קען עס אמאל ווערן איבערגעפירט צו די זעלבע זאך קאכן באקן, אבער פאנגען קען מען פאנגען די פיש ערב יום טוב און איך וועל עס איבערלאזן אין די וואסער און ס'וועט ניט שטארבן און מארגן ארויסנעמען, אזוי לערנט רש"י, תוספות לערנט נישט אזוי. תוספות לערנט ס'איז גארנישט פארבינדן איינס מיט דעם אנדערן צו מ'קען עס מאכן ערב יום טוב צו מ'קען עס נישט מאכן ערב יום טוב, תוספות זאגט א צווייטן טעם, תוספות זאגט אז די גאנצע אז פון אין אנפאנג איז עס געוועזן דף ג עמוד א' האט תוספות אראפגעברענגט אז די פון לישה אן מעג מען טון יום טוב. תוספות דף ג עמ' א זאגט תוספות אזוי, שטייט אין פסוק די דינים פון יום טוב אך אשר יאכל לכל נפש, בין איך דאך מתיר יום טוב, און דערלעבן שטייט ושמרתם את המצות, זאגן מיר די מלאכות וואס מען דארף אנהייבן צו היטן. פון באקן די מצה דאס איז מותר, פון קנעטן אן, אבער די אלע מלאכות וואס זענען פריער טאר מען נישט טאן אין יום טוב. ואין נותנים לפניהם מזונות, מען טאר נישט געבן פאר די פיש קיין שפייז, אפילו דער וועלכער לערנט אז, מיר האבן דאך געלערנט אך אשר יעשה לכל נפש, אז דאס ווארט נפש איז אפילו נפש בהמה במשמע, אזוי לערנט רבי עקיבא, דף כא עמוד ב, איך מעג געבן פאר כלבים פאר אלעס, איז דאס גערעדט געווארן איך מעג נאר געבן אזעלכע וואס אן מיר האבן זיי נישט קיין עסן, אבער די פיש קריגן אליין זיך עסן. וואס פאר א עסן קריגן זיי? זיי עסן די ווארצלן פון גראז. און אַ גרויסע פֿיש, און ערד עסן זיי, און אַ גרויסער פֿיש עסט אויף דעם קליינעם פֿיש. אַבֿל צדין חיה ועוף מן הביבֿרין, אויב די חיה אָדער די עוף זענען שוין ערבֿ יום-טובֿ אַרײַנגעקומען אין די ביבֿרין. איז זענען דאך שוין ארומגענומען מיט א געיט, הייסט דאס אז זיי זענען שוין געפאנגען, מעג איך זיי יום טוב פון דארטן ארויסנעמען. פיש, ווען זיי געפינען זיך אין זייער ביבער, קען מען עס נאך אויכעט נישט כאפן. רופט זיך אן יעצט דער כאפן די מלאכה פון צידה פון פאנגען, אבער חיה ועוף. מעג מען פאנגען אין יום טוב פון די ביבערן ווען עס איז אריינגעקומען אין דעם ביבער איז שוין געווען געפאנגען. ונותנין לפניהם מזונות און מ'גיט פאר זיי שפייז, ווינטער דארף מען געבן שפייז פאר די חיות און די עופות, און אפילו זומער דא ווי עס גייען טרעטן מענטשן ס'איז נישט דא קיין גראז האבן זיי נישט וואס צו עסן. רבן שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל זאגט לא כל הביברין שוין נישט אלע ביבערן איז דער זעלבער דין, דו זאגסט א כלל, צדין חיה ועוף מן הביברין, נישט אלע ביברן זענען גלייך, זה הכלל, דעם כלל זאלסטו האבן, כל המחוסר צידה, דער ביבער איז זייער א גרויסער, אז אפילו אין דעם ביבער דארף איך נאך אויך פאנגען, זוכן עצות צו כאפן, אסור, טאר מען יום טוב נישט ארויסנעמען די חיה מיט דעם עוף פון דעם ביבער, ווייל ס'איז נאך דארף איך נאך פאנגען. ושאינו מחוסר צידה, אויב דער ביבער איז א קליינער, ס'פעלט נישט די מלאכת צידה, דעמאלט מותר, מעג איך פון דעם קליינעם ביבער ארויסנעמען די חיה ועוף. דאס וועלן מיר זען ווייטער אין גמרא צי רבי שמעון בן גמליאל קריגט צי ער גייט מפרש זיין דעם תנא קמא. רשי, אין צדין דגים, זאגט דער רשי, אף על גב כאטש, דשחיטה, שעכטן, ואפיה, באקן, ובישול קאכן, מאבות מלאכות הן, ס'איז דאך פון די אבות מלאכות, והותרו לצורך יום טוב מ'מעג דאס טון יום טוב, פארוואזשע זאגט מען דא אז אין צדין, אז מ'טאר נישט כאפן קיין פיש, טעמא, דער טעם ביי דיע זאכן איז משום דאי אפשר מערב יום טוב, ווייל איך קען נישט טון די זאכן ערב יום טוב, דשחיטה, שעכטן, חייש, האב איך מורא למכמר בשרא, וואס מיינט מען למכמר בשרא? פן יתחמם, די פלייש וועט ווערן דערהיצט, ויסריח, ס'וועט האבן א שלעכטן ריח, איז די זעלבע זאך בישול מיט אפיה, פארשטייט זיך פרישע געקעכטס, פרישע געבאקן איז בעסער. אבל צידה, אבער פאנגען, אפשר לצודו מבעוד יום, קען איך עס נאך פאנגען מבעוד יום, ויניחנו, איך וועל עס איבערלאזן במצודתו אין זיין גמרא ולא ימות ולמחר, און מארגן, יטלהו וועט עס נעמען. שוין די ווערסע אליין קען איך נישט פארציילן. ביברין של דגים וועלכעס איז ביברין פון דגים? הן בריכות של מים שקורין ביבער. ביברין של חיה, קרפיפות, אזעלכע גערטנער מוקפין ארומגערינגלט גדר א געיט סביב ארום וכונסין לתוכו מען נעמט דארט אריין חיות הבר חיות פון דרויסן ויולדות זיי טוען געבוירן ומגדלות שם זיי טוען דארט האדעווען די קינדער. ואין נותנין לפני הדגים מזונות, פאר די פיש טאר מען נישט געבן קיין שפייז, ואפילו למאן דאמר אפילו רב עקיבא וואס ער לערנט נפש בהמה במשמע, רב עקיבא זאגט אז דאס וואס שטייט אין פסוק אך אשר יאכל לכל נפש ליגט אין כלל נפש בהמה אויכעט, הני מילי נאר ווען כ'קען זאגן כ'מעג געבן צו עסן פאר בעל חיים נאר אזעלכע בעל חיים דמזונותן עליך וואס איך דארף צו שפייזן. איך האב א בהמה דארף איך שפייזן די בהמה? אבל דגים אבער די פיש אפשר להן בלא מזונות האבן מעגליכקייטן אן שפייז שאוכלים זיי עסן שרשי עשבים די רוטס פון די גראז וקרקע זיי עסן ערד וגדול אוכל את הקטן א גרויסער עסט דעם קליינעם אבל צדין חיה ועוף המכונסין איז עס צוזאמען גענומען מאתמול פון נעכטן קסלקא דעתך השתא האב יעצט געלערנט כיוון דמוקפין גדר ווייל די חיה און די עוף איז ארום זיי דא א געיט, הוו להו זענען זיי כניצודין ועומדין זיי זענען שוין געפאנגענע, אבל דגים אבער די פיש נשמטים שלעפן זיך אוועק לחורים ולסדקין צו לעכער והוי איז דאס צידה ביום טוב טו איך פאנגען אום יום טוב ונותנים לפניהם מזונות, פאר חיה און עוף גיב איך שפייז. בימי החורף, ווינטער, צריכים מזונות, דארפן זיי האבן שפייז, ובימי הקיץ, אויך זומער, במקום דריסת בני אדם, דארט וואו מענטשן טרעטן, שאין עשבים עולים בו, ס'וואקסט דארט נישט קיין גראז, דערפאר דארף מען זיי געבן שפייז, דעריבער מעג מען זיי געבן שפייז. מחוסר צידה, מיינט מען שצריך לצודו, מען דארף עס פאנגען. גמרא, וואס האבן מיר ביי אונז געלערנט אין דער משנה אז חי' און עוף, האבן מיר געלערנט צוויי דינים, איין דין אז חי' און עוף מעג איך ארויסנעמען יום טוב פון די ביברין, ווייל זיי זענען אין די ביברין שוין געפאנגענע, און נאך א דין האב איך געלערנט אז איך מעג געבן פאר זיי שפייז, זאגט די גמרא ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא א ביברין של חיה ושל עופות, די ביברין פון חיה און עופות, אין צדין מהם ביום טוב, מען טאר נישט פון זיי פאנגען יום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, און מען טאר נישט גיבן פאר זיי קיין שפייז. קשיא חיה אחיה, איז א קשיא, ביי אונז אין דער משנה שטייט אז מען מעג פאנגען א חיה פון ביברין, און דארט אין דער ברייתא שטייט מען טאר נישט. קשיא עופות אעופות, די זעלבע קשיא איז עופות אעופות. ביי אונז אין דער משנה שטייט אז צדין מען מעג פאנגען עופות פון די ביברין, און דארט אין די ברייתא שטייט מען טאר נישט. בשלמא חיה אחיה לא קשיא, חיה אויף חיה איז נישטא קיין קשיא. הא ר' יהודה הא רבנן, מיר האבן א מחלוקת פון ר' יהודה מיט די רבנן, דעמאלט ווען די חיה געפינט זיך אין דעם ביבער, צו דעמאלט הייסט שוין די חיה א געפאנגענע. אויב מיר זאגן אז ווען די חיה איז דא אין דעם ביבער איז די חיה א געפאנגענע, מעג איך דאך שוין יום טוב פון דארטן ארויסנעמען. אויב איך זאג ס'איז נאך נישט קיין געפאנגענע, הייסט דאך עס אז יעצט טו איך דאס פאנגען. דער דין. אז אין ביבער הייסט א געפאנגענע איז אויב איך זאג אז אין ביבער הייסט עס א געפאנגענע איז דא אין דער זאך א קולא און ס'איז דא אין דער זאך א חומרא. די קולא אין דער זאך איז אז איך מעג דאס יום טוב ארויסנעמען פון דעם ביבער. די חומרא איז פון דער זאך איז אויב איך וועל דאס אריינטרייבן אין יום טוב אין דעם ביבער אריין טו איך בין איך עובר אויף דעם מלאכת צד. לאמיר זאגן פארקערט. אויב אין דעם ביבער איז עס נאך נישט געפאנגען איז אויך א קולא און א חומרא, אויב איך טרייב אריין אין יום טוב די חיה אין דעם ביבער האב איך נישט געטון קיין מלאכה ווייל ס'איז דאך נישט געפאנגען איז דאך דאס א קל, אבער אז איך גיי דאס ארויסנעמען פון דארטן איז א חומרא איך טאר נישט ארויסנעמען איז דאך דאס תולה ווי מען זאגט זה בזה. דתנן מיר האבן געלערנט. ר' יהודה אומר ר' יהודה זאגט הצד ציפור ווען איינער פאנגט א פויגל ווען הייסט דאס ער איז געפאנגען אויב ער האט עס געפאנגען בשוגג זאל ער דארפן ברענגען א קרבן חטאת דאס איז נאר למגדל ער האט אים אריינגעברענגט אין א קאבערד דעמאלט הייסט ער געפאנגען. ווי אבער אז ער האט אריינגעטריבן דעם פויגל אין א שטוב אריין, הייסט עס דאך נישט געפאנגען. וצבי א הערש, ווען הייסט א הערש געפאנגען? לבית, האט עס אריינגעטריבן אין הויז, חייב. ער האט עס אריינגעטריבן אין הויז און ער האט פארמאכט, איז ער חייב. וואס זשע קומט אויס פון רבי יהודה, לבית הוא דמיחייב, אויב ר'האט דעם ציג ר'האט אריין גענומען דעם הערש אין דעם הויז דעמאלט איז ער געפאנגען, אבל לביברין אויב מ'טרייבט אים אריין דעם אין ביבער אריין לא איז ער נאך נישט געפאנגען. און אויב אין די ביבער איז ער נאך נישט געפאנגען וועט אויסקומען יום טוב וועל איך נישט טארן ארויסנעמען די חיה פון ביבער, וחכמים אומרים די חכמים זאגן ציפור למגדל דאס האלטן מיר גלייך ווי דא אז א ציפור ווען איז זיין. צידה דווקא מען נעמט אים אריין אין א מען נעמט אים אריין אין א מגדל אין א באקס צו אין א שאנק אבער צבי אבער א הערש איז ד איז נישט בלויז ווי די זאגסט לבית נאר לבית לגינה ולחצר ולביבר איז נעכטאך אזוי. אז לויט די רבנן ווען די צבי איך טרייב אים אריין אין ביבער בין איך עובר מלאכת צידה, און לויט ר' יהודה ווען איך טרייב עס אריין אין ביבער בין איך נאך נישט עובר געווען, הייסט דאס אז לויט ר' יהודה אין א ביבער איז ער נישט געפאנגען און לויט די רבנן איז יא געפאנגען, יעצט אונזער משנה וואס ס'שטייט. אז מען מעג עס ארויסנעמען פון ביבער, דאס גייט ווי די רבנן, וואס די רבנן לערנען אז איך טרייב עס אריין אין דעם ביבער איז די מלאכת צידה, אויב אזוי אז עס איז געווארן אריינגעטריבן ערב יום טוב, איז דאך עס שוין געפאנגען, מעג איך פון דארטן ארויסנעמען. און דאס וואס שטייט דארט אין די ברייתא אז מען טאר נישט פאנגען פון ביבער, דאס גייט ווי רבי יהודה וואס רבי יהודה זאגט ווען די חיה קומט אריין אין דעם ביבער איז ער נאך נישט געפאנגען, און אויב איך גיי יום טוב און איך נעם דאס ארויס פון דעם ביבער טו איך דאך יעצט טאן מלאכת צידה, איז חיה אויף חיה נישט דא קיין קשיא. אלא עופות אעופות קשיא גיט נאר א קוק, אלע האלטן דאך ווען הייסן די עופות געפאנגען דווקא אין א מגדל אפילו אין א בית וואס איז בעסער פון א ביבער הייסט דאך אויך נישט געפאנגען אזוי האלט דאך ווער? סיי רב יהודה און סיי די רבנן און ווי זעהן מיר דא ביי אונז אין די משנה אז איך מעג ארויס נעמען דעם עוף פון דעם ביבער. אפילו אין א בית איז דאך אויך נישט געפאנגען. וכי תימא די ווילסט זאגן הא נמי לא קשיא, עופות אעופות איז אויך נישט קיין קשיא. הא בביבער מקורה, אונזער משנה רעדט זיך אז דער ביבער האט א סילינג ער האט א דאך, דעמאלט הא איז הייסט שוין דער עוף געפאנגען אינעווייניג. הא בביבער שאינו מקורה. דאס וואס שטייט דארטן אין דער ברייתא, ביברין של חיה ושל עופות אין צדין מהם ביום טוב, מיינט מען שאינו מקורה קאן עס אויבן ארויסגיין, אזוי וועסטו מיר וועלן פארענטפערן, אבער קאנסט נישט אזוי ענטפערן, גיב א קוק והא בית א הויז, דכביבער מקורה דמי, א הויז איז דאך ווי א ביבער מקורה, און דאך בין לרב יהודה בין לרבנן הייסט נאך אין דעם בית, דעטס דער עוף נישט געפאנגען זיי זאגן ציפור למגדל און ווען איז די ציפור געפאנגען דווקא דארט כ'האב אים אריין גענומען אין דעם מגדל אין דעם שאנק לבית לא אין בית נישט בלייבט דאך שווער א קשיא אונזער משנה אמר רבה בר רב הונא האט רבה בר רב הונא געזאגט. ס'דא צוויי אזוי זאכן, אין אמת'ן, אין אמת'ן איז א עוף אין א ביבר איז אויך געפאנגען, אזוי ווי שטייט ביי אונז, נאר ס'דא פארשידענע עופות, ס'דא א פויגל וואס דער נאמען פון פויגל איז ציפור דרור, וואס איז טייטש דאס ווארט דרור? דרור האט צוויי טייטשן, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, טייטש דרור מ'קען וואוינען אומעטום. דער ציפור דרור איז אזעלכער, ער גיט זיך קיינעם נישט אונטער, אפילו ער זעט ער איז פארמאכט אין דעם ביבר, אבער ער פארלירט זיך נישט, ער האט אין זיך פעסטקייט, איז אפילו אין דעם ביבר דארף איך אים זוכן, זוכן און אים נאכיאגן, איז דער ציפור דרור, ווען הייסט ער א געפאנגענער? דווקא ווען איך נעם אים אריין אין דעם מגדל, דאס זאגט ער, אמר רבה בר רב הונא הכא, דאס וואס שטייט דארטן ביי שבת, אז סיי לויט ר' יהודה סיי לויט די רבנן ווען הייסט דער ציפור געפאנגען דווקא איך נעם אים אריין אין די מגדל בציפור דרור עסקינן דארט רעדט זיך בציפור דרור שאינה מקבלת מרות עס נעמט נישט אויף זיך קיין בעל הבית'ישקייט פון קיינעם אפילו עס געפינט זיך אין שטוב. פארלירט זיך עס אויך נישט. דתנא דבי רבי ישמעאל, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, למה נקרא שמה ציפור דרור, פארוואס הייסט עס ציפור דרור, דרור איז פון לשון דירה, שדרה עס וואוינט בבית כבשדה, אין הויז ווי אין דעם פעלד, זי ווערט גארנישט ניט נכנע פון דעם וואס איז אין הויז, איז שלעפט זיך אין הויז פון ווינקל צו ווינקל, דעריבער. דרור איז פון לשון דירה, ס'וואוינט אפילו אין הויז, איז דאך אפילו אין שטוב איז עס אויך שווערער צו פאנגען. איז דאך שוין נישט קיין קשיא אין אונזער משנה רעדט זיך נישט בציפור דרור. זאגט די גמרא השתא דאתית להכי. יעצט אז דו האסט פארענטפערט די סתירה פון עופות אויף עופות, האסט דו פארענטפערט אז כ'האב נישט איינגעלערנט אז אין דעם איז די מחלוקת פון תנאים, נאך האב איך דאך געזאגט אז ס'גייט אליבא דכולי עלמא. חיה אחיה נמי לא קשיא, איך וועל נישט פארענטפערן דעם פריערדיגן תירוץ, וואס האט מען פריער פארענטפערט אז הא רב יהודה הא רבנן, אז אונזער משנה גייט ווי די רבנן אז דער ביבער איז שוין געפאנגען, און דאס וואס שטייט דארטן אין דער ברייתא אז ס'איז נישט ווי רב יהודה קען נישט אזוי פארענטפערן, נאר כ'על איינלערנען אז עס קען גיין ווי יעדער, ביידע קענען גיין ווי די רבנן. אלעס גייט ווי די רבנן, די הלכה איז דאך ווי א רבים. הא בביבר קטן, אונזער משנה רעדט בביבר קטן, און די זעלבע זאך די גמרא אין שבת וואס די רבנן זאגן צבי לביבר איז געפאנגען רעדט זיך אויכעט בביבר קטן, בביבר קטן האלטן די רבנן איז דער צבי געפאנגען. הא בביבר גדול, דאס וואס מיר האבן גלייך נאך די משנה אראפגעברענגט א ברייתא, ביברין של חיה ושל עופות, אין צדין מהם ביום טוב, דארט רעדט זיך בביבר גדול. פרעגט די גמרא היכי דמי ביבר קטן היכי דמי ביבר גדול, ווי איז די מאס וואס הייסט גרויס וואס הייסט קליין? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, כל היכא דרהיט אבתרה, ווי ס'איז אזוי גרויס איך יאג נאך די חיה, ומטי לה איך קען עס כאפן בחד שחיא, כ'על זיך איין בויג געבן אויף דעם צו כאפן, ער האט זיך נישט ווי צו שלעפן, דעמאלטס איז עס ביבר קטן, ואידך, און אויב כ'דארף עס מער זיך נאכיאגן, הייסט עס ביבר גדול. אי נמי אדער א צווייטע חילוק, כל היכא. דאיכא עוקצי עוקצי, אויב ס'דא ווינקלען מ'קען זיך אוועקשלעפן אין דעם ביבער, דעמאלט הייסט עס ביבר גדול וואס ס'דאך מער שווער צו כאפן, ואידך, אז ס'איז גלאטע ווענט ס'איז נישט דא קיין ווינקלען זיך אוועקצושלעפן ביבר קטן. אי נמי אדער כל היכא. דנפלי טולא דכתלי אהדדי. אז די ווענט זענען אזוי נאנט איינער צום אנדערן אז דער שאטן פון ביידע ווענט פאלט אינמיטן, דעמאלט הוי ביבר קטן הייסט עס א ביבר קטן. ואידך, און אויב ביידע ווענט פאלט טרעפט זיך נישט צוזאמען דער שאטן אינמיטן, דעמאלט איז עס ביבר גדול, הייסט עס א ביבר גדול, ווי דער לחם משנה אין רמב"ם פרק י הלכה כ איז אזוי א מסביר. למשל אז ס'איז די ווייטקייט פון איין וואנט צו דער אנדערע וואנט איז ד' אמות, די שטח איז פיר אמות, און די וואנט איז הויעך א אמה, און די אנדערע וואנט איז אויך א אמה, איז דער שאטן פון די וואנט מיינט מען די הויכעניש פון די וואנט, אז אויב דער שאטן פון ביידע זאל זיין אינמיטן וואלט דאך נאר געווען אין דער זייט א אמה און דער זייט א אמה, און די צוויי פון דער מיטן וואס וואלט נישט געווען קיין שאטן. ווי איז אבער דעמאלט וואס פון איין וואנט צו דער אנדערע וואנט איז נאר הויעך איז די שטח די ברייט צוויי אמות און די הויעך פון יעדע וואנט איז איין אמה, דעמאלט רופט זיך אן אז דער שאטן פון ביידע דערגרייכט צוזאמען, ווייל דער שאטן פון דער וואנט איז איין אמה און פון דער וואנט איז איין אמה. טרעפט מען זיך צוזאמען אינמיטן ביידע שאטנס ווייל דער שטח אינמיטן איז צוויי אמות. אבער דאס איז נאך נישט גענוג, אמאל איז די, קען אמאל זיין אז די מרחק צווישן זיי איז זייער גרויס, דאך וועלן די ווענט דערגרייכן איינער צו די אנדערע ווייל די ווענט זענען זייער הויעך, למשל אז די ווענט זענען הויעך צען אמות, און די אנדערע וואנט אויך צען אמות, איז אפילו דער מרחק גדול צווישן זיי צוואנציג אמות, דערגרייכט דאך די צל הכתלים איינער מיט דעם אנדערן. איז דאס איז מסביר דא אבער אונז תוספות, ושיעור היה להם גובה בכתלים של ביברין, ס'איז געווען א סטאנדערט שיעור ווי הויעך ס'איז די ווענט פון די ביברין. רשי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, וכי איז דאך געשטאנען אין דער משנה אז יום טוב מעג מען ארויסנעמען א חיה און א עוף פון דעם ביבער פון זייער קעידזש, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, לא כל הביברין שווין, נישט אלע ביברין זענען גלייך, ס'דא אזעלכע ביברין וואס מען מעג פון זיי יום טוב ארויסנעמען א חי' און א עוף, ווייל ווייל זיי זענען שוין פון פריער געפאנגען, דאס הייסט אויב ס'איז א קליינע ביברל הייסט עס שוין געפאנגען, ווי איז אבער אז ס'איז א גרויסע קעידזש איז דאך אינעווייניג אין דעם קעידזש דארף איך דאך אויך נאכיאגן און פאנגען, טאר מען דאך נישט פאנגען אין יום טוב. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יוסף געזאגט אין נאמען פון רב יהודה פאר שמואל'ס וועגן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט ר' יוסף'ן, הלכה, אז איך גיי פסק'ענען די הלכה ווי רבי שמעון בן גמליאל, ווייזט דאך אויס, מכלל ווייזט דאך אויס דפליגי אז די תנא קמא קריגט אויף דעם, אין אמת'ן קריגן דאך די רבנן נישט אויף דעם, ווייל מיר האבן דאך פריער איינגעלערנט אז דאס וואס די חכמים זאגן, אין דער רישא פון דער משנה, אז צדין חיה ועוף מן הביברין, האבן מיר דאך געזאגט מיינט מען דווקא ווען דער ביבער, דער קעידזש, איז א קליינער. אמר ליה, האט ער אים געזאגט, אין, מאי נפקא לך מינה, וואס איז דער חילוק צי איך זאג הלכה, אויב ווידער מען קריגט זיך נישט איז דאך זיכער גוט ווי רבי שמעון בן גמליאל זאגט. אמר ליה האט ער אים געזאגט, גמרא גמור, מען וועט לערנען גמרא זמורתא תהא, און דאס זאל זיין אזוי ווי מען זינגט א זמר, אז מען לערנט, מען זאגט א זאך, און מען דארף דאך די זאך, זאל מען האבן א וואן אין דער זאך, אבער ווען מען זאגט מען האט געלערנט און מען האט פון דעם גארנישט, רש"י ברענגט אראפ אויף דעם א משל וואס מענטשן זאגן, איינער קויפט און פארקויפט פאר דעם זעלבן פרייז. ער האט גארנישט ניט פון דעם פראפיטירט, הייסט דאס א סוחר? דא אויך די זעלבע זאך, מען זאגט און עס איז גארניט ניט, ווייל איז איז דען דער לערנען ווען מען זאגט ווי א זמר? קומט דאך יעצט אויס פון דער גמרא אז רבי שמעון בן גמליאל מיטן תנא קמא קריגן זיך נישט, און רשי האט פריער אריינגעלערנט אז. קען זיין רבי שמעון בן גמליאל קריגט, פשטות ווייזט דאך אויס אין גמרא אז ער קריגט נישט, נאר אין אמת'ן דאס וואס ער האט געפסקנט די הלכה ווי רבי שמעון בן גמליאל דארף ער סייווי פסקנ'ן אפילו ער קריגט נישט מיטן תנא קמא, ווייל מיר האבן דאך פריער געהאט אין גמרא אז רבי יהודה קריגט דאך אויף דעם, און רבי יהודה לערנט אז אפילו אין א קליינעם ביבער איז אויך נישט די חיה געפאנגען, ווען איז געפאנגען די חיה? צבי לבית, דווקא ווען מ'האט אריינגענומען דעם הירש אין דעם הויז. פריער האבן מיר געלערנט אין דער משנה, זה הכלל, דאס איז דער כלל, כל המחוסר צידה, אז עס פעלט נאך, מען זאל פאנגען, מען דארף נאך זוכן עצות צו פאנגען די זאך, דעמאלט איז דאך נאך די זאך נישט געפאנגען, אסור, טאר מען די זאך יום טוב פון דארטן נישט ארויסנעמען. פרעגט די גמרא, היכי דמי מחוסר צידה, ווען הייסט דאס ס'פעלט פאנגען? אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יוסף געזאגט פאר רב יהודה און פאר שמואל'ס וועגן, אז אפילו דעמאלט ווען די זאך איז אין דעם ביבער קען מען עס נאך נישט כאפן, כל שאומר אז מען זאגט הבא מצודה מען זאל ברענגען א מצודה ווערט אנגערופן די זאך מיט וואס מען טוט פאנגען. ונצודנו מ'וועט עס כאפן, לאו דווקא א נעץ, דער עיקר מיינט זיך צו זאגן אז מען דארף האבן עצות מען זאל עס כאפן, דעמאלט הייסט עס ביבר ביבר גדול, דעמאלט טאר מען עס פון דארטן נישט ארויסנעמען יום טוב, ווייל יום טוב איז דאך אסור די מלאכת צידה און ער טוט עס דעמאלט פאנגען. פריער האט רב אשי געזאגט א צווייטן שיעור. רב אשי האט געזאגט אז וועלכעס הייסט א ביבר גדול, וועלכעס הייסט א ביבר קטן, אז אויב מ'יאגט נאך די זאך און מיט איין בייג קען מען זיך עס כאפן, דאס הייסט א ביבר קטן. זאגט דער רש"י, ס'איז נישט קיין מחלוקת, נאר ער האט געגעבן דעם שיעור אזא וועג און דער גיט דעם שיעור אין אזא וועג. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט אים, דו זאגסט אז אויב מען דארף האבן מיטלען עצות צו כאפן, דעמאלט זאגן מיר איז טאר מען עס דארט נישט פאנגען אין יום טוב, והא אווזין אווזין גענז ותרנגולים און הענער הינער, אז איך וויל זיי כאפן קען איך זיי אויך נישט כאפן, שאומרים דארף מען זאגן הבא מצודה מען זאל ברענגען א נעץ מען זאל זוכן א עצה, ונצודנו און מען זאל זיי כאפן דארף דאך לויט דיר ארויסקומען אז אויב איך וועל פאנגען אין יום טוב אווזין גענז און תרנגולים האב איך געטאן מלאכת צידה ותניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הצד אווזין ותרנגולים אז איינער פאנגט גענז אדער טשיקן ויוני הרדסיאות אדער די טויבן שטוב טויבן דאס ווארט הרדסיאות איז דא אין רש"י צוויי טייטשן, איין טייטש איז פון דער שטאט הרדסיא, דארטן איז געווען צוגעוואוינט די טויבן און זענען אריינגעקומען אין שטוב אויפן טיש, זיי האבן נישט מורא געהאט פאר די מענטשן. נאך א פשט זאגט דער רש"י אויף דעם נאמען פון הורדוס'ן. ווייל הורדוס האט געהאלטן ביי זיך די טויבן ביי אים אין שטוב, אבער דער עיקר מיינט מען אז מען פאנגט אויף ווי מען זאגט עופות וועלכע זיי געפינען זיך אין דעם הויז, פטור איז ער פטור, זע איך דאך פון דעם אן אז אפילו דעמאלט ווען איך דארף זוכן א עצה צו כאפן, דאך זאגן מיר איז נישט דא די מלאכה פון פאנגען אין יום טוב. אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל, האט רבה בר רב הונא געזאגט פאר שמואל'ס וועגן ס'איז א חילוק הללו באין לכלובן לערב די אוו גענז טשיקן די טויבן קומען אין אוונט קומען זיי אריין לכלובן לכלובן רופט זיך אן אין זייער שטייג ממילא אז זייער ארט איז צו ביינאכט צו זיין אין זייער שטייג, זאגן מיר אז דאס איז נישט קיין ווילדע זאך פון דרויסן, איז אפילו איך וועל זיי כאפן בייטאג איז אויכעט נישט דא די מלאכה פון צידה, והללו, ביי אונז אין דער משנה רעדט זיך בחיה און עופות וואס אין באין לכלובן לערב, וואס אין אוונט קומען זיי נישט אריין אין זייער שטייג דארטן, אוי. רופט זיך עס אן מלאכת צידה, מען טאר עס נישט כאפן יום טוב. רש"י טייטשט אפ דאס ווארט לכלובן אז כלוב מיינט מען א סל, א באסקעט, וואס אין דעם מאכט מען א נעסט, אזוי ווי עס איז דא א פסוק אין ירמיה ככלוב מלא עוף. אז דאס דער ארט די שטייג ווי די עופות קומען אריין דאס ווערט אנגערופן כלוב. פרעגט די גמרא והרי יוני שובך ויוני עליה דבאין לכלובן לערב אין אוונט קומען זיי אריין צו זייער שטייג דאכט זיך וואלט דא ארויסקומען ס'זאל דורך דעם נישט זיין מלאכת צידה, ותניא האט מען געלערנט הצד יוני שובך ויוני עליה וצפרים שקננו בטפיחין בבירות האבן געמאכט זייערע שטייגן אין די כלים אויף די הויכע בנינים חייב איז ער חייב, זעט זיך אפילו באין לכלובן לערב דאך איז דער דין אויף איז חייב. פי אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל, האט רבה בר רב הונא געזאגט פון שמואל'ס וועגן אזוי, הללו, די או, די אווזים ותרנגולים, גענז, טשיקן, וואס מיר האבן געזאגט מען פאנגט זיי יום טוב צו שבת איז מען פטור, ווייסטו פארוואס מען איז פטור? ווייל ס'איז צוויי זאכן, הללו באין לכלובן לערב, אין אָװנט קומען זײ אַרײַן אין זײער שטײַג, ומזונותן עליך, און דו שפּײַזט, דו דאַרפֿסט זײ שפּײַזן, דעריבער, װײַל דו דאַרפֿסט זײ שפּײַזן, זענען זײ נישט גלײַך װי אַ װילדע זאַך, נאָר זײ האָבן זעלבן דין װי בהמות. והללו, װי איז אָבער די טױבן װאָס זײ געפֿינען זיך אין דרױסן? באין לכלובן לערב. זאל טאקע זיין זיי קומען אריין אין זייער שטייג אין אוונט, ואין מזונותן עליך, דו דארפסט זיי נישט שפייזן, דעריבער איז ביי זיי יא דא די מלאכה פון פאנגען. רב מרי אמר, רב מרי מאכט א צווייטן חילוק. איך וויל דאך דא וויסן וואס איז די חילוק פארוואס דיע טויבן וואס זיי געפינען זיך נישט דא אז מ'פאנגט זיי יום טוב איז נישט דא די מלאכה פון צידה און די דרויסנווייניגסטע איז יא דא די מלאכה פון צידה האט ער געענטפערט אזוי הני עבידי לרבויי דיע או די יוני שובך יוני עליה אז מען וויל זיי כאפן טוהן זיי אנטלויפן. והני, און די אווזים ותרנגולים וואס מיר האבן געזאגט אז מען כאפט זיי יום טוב איז מען פטור, לא עבידי לרבויי, טוען נישט אנטלויפן. פרעגט די גמרא, כולהו נמי עבידי לרבויי, אלע זיך כסדר, דו ווילסט כאפן טשיקן וועט ער אויך אנטלויפן. זאגט די גמרא, לכלובן קאמרינן דעבידי לרבויי, ס'איז א חילוק, אווזים ותרנגולים. ווען זיי האבן זיך אוועקגעלייגט ביי זיך אין שטייג, גייט מען אריין מ'נעמט זיי, זיי טוען שוין נישט אנטלויפן. די זעלבע זאך איז די אנדערע זאכן, יוני הרדיסאות, ווי איז אבער, יוני שובך ויוני עלי' אה, איך וועל זיי יאגן וועלן זיי אנטלויפן אין זייער נעסט, אין זייער שטייג, און איך וועל ארויפגיין צו די שטייג, זיי וועלן נעמען פון דארטן, וועלן זיי פון דארט אנטלויפן. רש"י. זאגט די משנה, מצודות חיה ועוף ודגים, א נעץ מיט וואס איך טו פאנגען א חי' אדער פייגל אדער פיש, שעשאן ערב יום טוב, איך האב זיי אוועקגעשטעלט די נעץ ערב יום טוב, לא יטול מהם ביום טוב, טאר ער יום טוב נישט ארויסנעמען פון דער נעץ, אלא אם כן יודע. נאר אויב ער איז זיכער שניצודו מערב יום טוב, אויב ער ווייסט זיכער אז די חיה צו די עוף צו די פיש זענען דארט אריינגעקומען ערב יום טוב, ווי איז אבער אז ס'איז אים א ספק, ער ווייסט נישט ווען דארט איז אריינגעקומען די חיה, צו יום טוב צו ערב יום טוב, און דאס הייסט ספק מוכן איז אסור, דער דין. אז אויב ער ווייסט זיכער ס'איז געווארן געפאנגען ערב יום טוב מעג ער דארט ארויסנעמען דעם חיה צו די עוף צו די פיש, דאס איז א מילתא דפשיטא, ס'איז דאך שוין נישט דא אין דער זאך קיין מלאכה פון צידה, דער עיקר וויל ער מיר דערציילן דעם דיוק אז אויב איך בין נישט זיכער ווען ס'איז געווארן געפאנגען טאר איך עס נישט נעמען. דערציילט די גמרא ומעשה בנכרי אחד, ס'איז געווען א מעשה מיט א גוי, שהביא דגים לרבן גמליאל, ער האט געברענגט יום טוב פיש צו רבן גמליאל'ן, ואמר האט רבן גמליאל געזאגט מותרים הם, מ'מעג זיי נעמען. לכאורה איז דאך דאס הפך וואס איז געשטאנען פריער, רבן גמליאל האט דאך נישט געוואוסט ווען דער גוי האט געפאנגען די פיש, צו ער האט זיי געפאנגען ערב יום טוב צו יום טוב, די גמרא וועט עס פרעגן ווייטער. אלא שאין רצוני לקבל הימנו, איך וויל נישט דאס נעמען פון דעם גוי, ווייל ער האט פיינט געהאט דעם גוי האט ער נישט געוואלט פון אים נעמען, איך קען נישט טייטשן שאין רצוני לקבל הימנו, כאטש ס'איז מותר, אבער ער האט אויף זיך מחמיר געווען ווייל די חכמים האלטן מ'טאר נישט. אויב אזוי האט ער דאך געקאנט זאגן דעם גוי, לייג עס אוועק, וועט ער עס נוצן נאך יום טוב, נאר האט געזאגט אין רצוני לקבל הימנו איך בין מוחל די גוי'אישע טובות. רשי, מותרין הן, בגמרא פריך די גמרא פרעגט מעשה לסתור, דער תנא קמא האט געזאגט ווען איז מותר, דווקא ווען עס איז זיכער געפאנגען ערב יום טוב, ווייזט אויס ספק מוכן. אז א ספק צו יום טוב געפאנגען צו ערב יום טוב איז אסור, און דא אז זאגט רבן גמליאל אז ספק איז מותר, אלא שאין רצוני לקבל הימנו שאני שונאו, איך האב אים פיינט. פרעגט די גמרא, מעשה לסתור, ער ברענגט אראפ מעשה וואס איז הפך דעם דין, שטענדיג אז איך זאג א הלכה, ברענג איך א מעשה א ראיה צו די הלכה, אבער דא אה, פריער זאגט ער אן הלכה, ספק מוכן, איז אסור, און ער ברענגט א מעשה אז לכאורה ס'איז מותר. ענטפערט די גמרא, חסורי מחסרא, ס'פעלט עפעס והכי קתני, אזוי דארף מען לערנען, ספק מוכן אסור. דער דין וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ווען איז מותר מצודות חיה ועופות ודגים דווקא איך ווייס זיכער ניצודו מערב יום טוב הייסט דאך דאס אז א ספק איז אסור און נישט אלע זאגן דאס ורבן גמליאל מתיר רבן גמליאל זאגט אז ספק מוכן איז מותר. ומעשה נמי בנכרי אחד, ס'איז געווען א מעשה ביי א גוי שהביא דגים לרבן גמליאל, ער האט געברענגט פיש א מתנה צו רבן גמליאל'ן יום טוב, ויאמר האט ער געזאגט מותרין הן, ס'איז א ספק, און ספק מוכן איז מותר, אלא שאין רצוני לקבל הימנו, איך וויל נישט פון אים נעמען. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, אין הלכה כרבן גמליאל. די הלכה איז נישט ווי רבן גמליאל, רבן גמליאל לערנט דאך אז ספק מוכן איז מותר, בלייבט נישט אזוי די הלכה, נאר די הלכה איז אז ספק מוכן איז אסור. ואיכא דמתני לה, אנדערע האבן געלערנט דאס וואס רב יהודה האט געזאגט, האבן זיי געלערנט אהא, זיי האבן עס נישט געלערנט אויף אונזער משנה, נאר זיי האבן עס געלערנט אויף א ברייתא. דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ספק מוכן רבן גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהושע די הלכה איז ווי רבי יהושע וואס ער זאגט א ספק צו די זאך איז צוגעגרייט פון ערב יום טוב צו נישט איז אסור רש"י ואיכא דמתני לה אהא. אנדערע, דאס וואס רב יהודה האט געזאגט אין נאמען פון שמואל אז די הלכה איז אז ספק מוכן איז אסור, האבן זיי עס געלערנט אויף דער זאך. דתניא, מיר האבן געלערנט שוחטין מן הנגרין ביום טוב, נגרין ווערט אנגערופן די ארט וואס דארט איז דא קאנאלן, דאָרט וואַסערן וואָס מענטשן האָבן דאָרט געמאַכט ס'זאָל דאָרט פליסן וואַסער. דער סדר איז אַז אויף דעם אָרט וואו ס'איז דאָ חיות טוט מען דאָרט אויסגראָבן אַזעלכע קאַנאַלן אַז ס'זאָל דאָרט דורכגיין וואַסער די חיות זאָל האָבן צו טרינקען וואַסער. רוף איך שוין אָן צוליב דעם אָרט די אָרט וואו די חיות געפינען זיך מיט דעם לשון נגרין. שוחטין מן הנגרין ביום טוב, איך מעג שעכטן חיות, דא פארשטייט זיך א הערש נאך אזעלכע די כשר'ע וואס זיי געפינען זיך אין די קעידזשעס, פארוואס? ווייל עס איז ווען זיי געפינען זיך דארטן אין קעידזש הייסן זיי שוין געפאנגען, אבל אבער לא מן הרשתות, ומן המכמורות, ווי איז אבער? אז איך האב אויפגעלייגט א נעץ ערב יום טוב, און ס'איז מיר א ספק ווען די חיה איז אריינגעגאנגען אין דער נעץ, צו ערב יום טוב צו יום טוב, דאס הייסט ספק מוכן איז אסור. ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר זאגט, בא ער איז געקומען ומצאן ער האט געפינען די נעצן מקולקלין אז זיי זענען שוין קאליע געווען מערב יום טוב, דער סדר איז געווען אזוי מען האט אויסגעשפרייט א נעץ פאר חיות און די מענטשן זענען אוועק געגאנגען, די חיה האט א חוש הריח צו וויסן צו ארום איז דא מענטשן צו נישט, די חיות וואס קומען זיך פאנגען, פון וואנען ווייסט דער מענטש? צו דאָרטן איז אַרײַנגעקומען אין דער נעץ אַ חיה צו נישט, האָט זיך געצויגן אַ שטריק אַ מײַל צי אַ האַלבן מיל, אַ שטריק האָט זיך געצויגן, און בײַ דעם עק, ווײַט פֿון דאָרטן אַ מיל, איז דער שטריק געוועזן צוגעבונדן צו אַ שטעקן, וואָס דער שטעקן איז געווען אַרײַנגעזעצט אין דער ערד. אַז די חיה איז דאָרט אַרײַנגעקומען דער נץ. און די חיה האט געוואלט פון דארט ארויסלויפן, זי האט זיך אנגעהויבן צו ראנגלען, האט זי געצויגן דעם שטריק, איז דער שטעקן שוין ארויסגעקומען פון דער ערד, דאס איז די טייטש, בא ער איז געקומען ומצאן מקולקלין מערב יום טוב, ערב יום טוב גיט ער א קוק אז דער שטעקן איז שוין נישט דא אויף דעם ארט, איז דאך פון דעם א סימן אז די חיה איז דארט אריינגעגאנגען. בידוע, נעם איך אן, שמערב יום טוב נצודו, אז ס'איז געווארן געפאנגען ערב יום טוב, ומותרים, עס איז מותר. ווייזט אויס פון דעם, אז וואו ס'איז אבער דארט איז אים א ספק, ער ווייסט נישט ווען ס'איז געווארן נתקלקל די נעץ, ווען דער שטעקן איז געווארן ארויסגעריסן פון דער ערד, א ספק איז אסור. בא ער איז געקומען ומצאן מקולקלין ביום טוב. ער זעהט אין יום טוב, דאס הייסט אזוי ווי ס'איז געווארן יום טוב איז נישט געווען מקולקל, נאר ווען זעהט ער ס'איז געווארן מקולקל אין יום טוב, בידוע דאך זיכער שביום טוב נצודו אז יום טוב איז געווארן געפאנגען, ואסורים ס'איז אסור, איז דאך דא דא א סתירה פון די רישא אויף די סיפא, אין די רישא שטייט ווען איז מותר ארויסצונעמען פון די נעץ, דווקא ווען ס'איז געווען זיכער מקולקל ערב יום טוב. ווייזט אויס אז ס'איז אבער א ספק ווען איז אסור, אין די סיפא שטייט ווען טאר מען נישט, דווקא ווען איך ווייס זיכער אז ס'איז נתקלקל אין יום טוב, ווייזט אויס אז ס'איז א ספק איז מותר, פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, דיע ברייתא אליין איז זיך סותר, אמרת דו זאגסט. בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב, אז ער ווייסט זיכער אז די חיה איז אריינגעגאנגען אין די נעץ ערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב נצודו איז דאך א פאקט ס'איז געווארן געפאנגען ערב יום טוב, דעמאלט איז די חיה מעג ער פון דארט ארויסנעמען אין יום טוב, טעמא דבא ומצאן מקולקלין אז ערב יום טוב האט ער געזען אז ס'איז שוין נישט אויפן ארט די נעץ. הא ספיקא, אז ס'איז מיר א ספק, אסורין איז אסור. אימא סיפא, זאגט די סיפא, בא ומצאן מקולקלין ביום טוב, אויב ער זעהט אין יום טוב, דאס הייסט פארנאכט ווען ס'איז געווארען יום טוב, האט ער געזעהן דער שטעקן איז נאך אויפן ארט, ס'איז נישט מקולקל. נאר ווען איז עס געווארן מקולקל אין יום טוב, בידוע איז א פאקט שביום טוב נצודו און ס'איז אסור ווייזט אויס ווען איז אסור, טעמא דבא ומצאן מקולקלין אין יום טוב דעמאלט איז אסור, הא ספיקא מערב יום טוב, אויב ספיקא אויב ס'איז א ספק נעמען מיר אן מערב יום טוב נצודו ומותרין און ס'איז מותר, איז דאך א סתירה פון דער רישא אויף דער סיפא. ענטפערט די גמרא הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, נישט דא איז דא צוויי דינים, דא איז דא איין דין, בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב, אויב ער איז געקומען און ער האט דאס געטראפן און ס'איז געוועזן נתקלקל ערב יום טוב, בידוע נעם איך אן שמערב יום טוב נצודו ומותרין, ס'איז מותר, הא ספיקא. ווי איז אבער אז ס'נישט זיכער אז דאס איז געשעהן ערב יום טוב? נעשה, האט דעם ספק דעם זעלבן דין כמי שנצודו ביום טוב, אזוי ווי ס'איז געפאנגען אין יום טוב ואסורין און ס'איז אסור, ווייל ספק מוכן איז אסור. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, הלכה כר' שמעון בן אלעזר, די הלכה איז ווי ר' שמעון בן אלעזר, וואס ער זאגט אז ספק מוכן איז אסור. לכאורה אין וואס האלט דער תנא קמא? דער תנא קמא זאגט דאך אויך די זעלבע זאך, דער תנא קמא זאגט דאך שוחטין מן הנגרין ביום טוב, אז ס'איז שוין געווען אינעווייניג אין די קעידזש, אבל לא מן הרשתות ומן המכמורות אז ספק מוכן איז אסור, וואזשע פאסט זיך דא צו זאגן וואס איז די מחלוקת? איז דער מהרש"א זאגט אזוי אז לויטן תנא קמא אפילו ער איז געקומען צו גיין ערב יום טוב און ער זעט דער שטעקן פון דער פון דער מצודה איז נישט אויפן ארט טאר מען עס אויך נישט נעמען. ווייל פון דעם מאל וואס דער שטעקן איז געווארן ארויסגעריסן איז נאך נישט קיין פאקט הונדערט פראצענט אז די חיה איז דארט אריינגעקומען, קען זיין צוליב א צווייטע סיבה איז געווארן געצויגן די שטריק, דאס איז טאקע קרוב לוודאי איז דאס, אבער קיין וודאי איז דאס נישט. איז די מחלוקת איז קרוב לוודאי צו ס'האט א דין פון בוודאי, לויטן תנא קמא ווען מעג איך נאר אין איין פרט ווען אז ס'איז געווען שוין אין די נגרין ס'איז הונדערט פראצענט זיכער, און אזוי זעהט מען דאך אין זיינע ווערטער פון ר' שמעון'ען, ר' שמעון בן אלעזר זאגט דאך אזוי אז בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב בידוע נעם איך אן שמערב יום טוב נצודו, אבער קיין דבר ודאי איז דאס נאכנישט, בלייבט די הלכה ווי ר' שמעון בן אלעזר, אפילו ס'איז נישט קיין ודאי, ס'קרוב לוודאי, איז אויכעט מותר. רשי. אין די משנה האמער געלערנט די מעשה, א גוי האט געברענגט פיש צו רבן גמליאל, האט רבן גמליאל געזאגט, מותרין הן. די פיש זענען מותר. פרעגט די גמרא מותרים למאי, וואס מיינט מען מיט דעם ווארט מותר? רב אמר רב זאגט, מותרים לקבל, מען מעג זיי נעמען פון גוי, מען מעג זיי מטלטל זיין, אבער עסן טאר מען עס נישט. ביי ספק מוקצה האט מען נאר איז רבן גמליאל מיקל אז מען מעג עס מטלטל זיין, אבער עסן ספק מוקצה טאר מען נישט, ולוי אמר, און לוי זאגט מותרין באכילה, אז רבן גמליאל האלט אז זענען מותר באכילה, למעשה איז דאך דאס בכלל נישט נוגע, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט די הלכה, איז נישט ווי רבן גמליאל די הלכה ווי די תנא קמא אז ספק מוכן איז אסור אפילו בטלטול, נאר זיי רב און לוי קריגן זיך פשט וואס רבן גמליאל האט געזאגט, אמר רב, זאגט רב, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש, א מענטש זאל זיך נישט צוריק האלטן פון בית מדרש אפילו שעה אחת. ער זאל נישט פארפעלן אפילו איין מאמענט פון צו זיין אין בית מדרש דאנא ולוי, הוינן קמיה דרבי, איך און לוי זעמער געווען פאר רבי'ן כי אמרה להא שמעתא, ווען רבי האט געלערנט דיע משנה די מעשה מיט די פיש, באורתא אמר, ביינאכט האט רבי געלערנט פשט, מותרין באכילה אז לויט רבן גמליאל'ן מעג מען עס אפילו עסן אויכעט, בצפרא אמר, אבער מארגן דערפרי האט רבי געזאגט אז רבן גמליאל איז נישט אזויפיל מיקל ווי מען זאל מעגן עסן.
מותרין לקבל, מען מעג עס נאר צונעמען, ספק מוקצה מעג מען נאר מטלטל זיין, אבער עסן טאר מען נישט. אנא דהואי בי מדרשא. איך וואס איך בין געווען אין בית מדרש הדרי בי, אז איך בין אינדערפרי אויך געווען אין בית מדרש האב איך דאך געהערט אז רבי האט חרטה געהאט און ער האט געטייטשט דאס ווארט מותרין לקבל נאר מ'מעג ס'איז מותר לגבי דעם דין מוקצה לוי דלא הוה בי מדרשא. לוי איז נישט געווען אין בית מדרש, לא הדר ביה, האט ער נישט חרטה געהאט, נאר ער לערנט אזוי ווי רבי האט געלערנט ביינאכט באכילה. זאגט די גמרא מיתיבי, וועל איך דיר פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט נכרי שהביא דורון לישראל, א גוי האט געברענגט יום טוב א מתנה צו א איד, אפילו דגים המפולמין, אפילו פרישע פיש, ופירות בני יומן, פירות וואס מ'האט זיי אפגעריסן דעם טאג אין יום טוב, מותרין, זענען זיי מותר, און דאס איז דאך א זיכערע זאך אז עסן טאר מען נישט. אפילו רבן גמליאל וואס ער איז מיקל בספק, אבער דא אויך אז ס'איז וודאי דא רעדט זיך דאך בני יומן טאר מען דאך עס זיכער נישט עסן, מוז איך דאך דא טייטשן דאס ווארט מותרין אז מען מעג דאס נעמען, איז די זעלבע זאך דארף איך טייטשן די דאס וואס שטייט אין די משנה מותרין מיינט מען אויך מען מעג עס נעמען אבער נישט עסן. בשלמא למאן דאמר מותרין לקבל שפיר לויט רב, וואס רב לערנט אז רבן גמליאל זאגט מען מעג עס נעמען שפיר, קען איך דא אויך טייטשן מען מעג עס נעמען, כאטש דא דאך הארבער, דא דאך נישט קיין ספק נאר ס'וודאי מוקצה. דאך קען איך זאגן מ'איז מתיר געווען עס מטלטל צו זיין, כ'ווייס נישט פארוואס וודאי מוקצה טאר מען דאך נישט מטלטל זיין ס'איז דאך מוקצה, אפשר וועגן יום טוב, כ'ווייס אלא למאן דאמר מותרין באכילה, דער וועלכער לערנט אז רבן גמליאל זאגט מותר מיינט מען מ'מעג עסן, ספק מוכן דארף איך דאך דא אויך טייטשן אין דער ברייתא אז א גוי האט אפגעריסן פירות דעם טאג מעג איך עס עסן? פירות בני יומן, פירות וואס מען האט זיי אפגעריסן אין דעם טאג, אין יום טוב, מי שרו באכילה, מעג מען דען דאס עסן? פרעגט די גמרא, ולטעמיך, לויט דיר איז יא גוט, דו טייטשסט מותרין מטלטל זיין, וועל איך דיר אויך פרעגן, פירות בני יומן, מי שרו בטלטול? רבן גמליאל האט דאך נאר מקיל געווען ספק היינט, איז געווארן געפאנגען ספק נעכטן, אבער דארטן ווי איך ווייס בני יומן מעג מען דען מטלטל זיין? אלא מאי איך דארף דא איינלערנען אזוי יא בכוורי דאדימי. רעדט זיך אזעלכע פיש וואס איך זעה די פיש איז נאך נישט אוועקגעגאנגען פון זיי די פייכטקייט דארטן זיי זענען מ'קוקט ס'איז דארט רויט פאר די אויגן ופירי איז אזעלכע פרוכטן דכבישי בירקא עסקינן אז איך האב זיי נאכדעם כ'האב אפגעריסן די פירות. האב איך זיי אוועקגעלייגט אין גראז אז ס'זאל זיך האלטן, איז ווארט כבישי די טייטש באהאלטן, האב איך עס באהאלטן אין גראז, און איך ווייס זיכער אז ווען האט מען געפאנגען די פיש? ערב יום טוב, און איך ווייס זיכער ווען האט מען אפגעריסן די פירות? ערב יום טוב, וואס איז די חידוש? אויב איך ווייס זיכער אז מען האט זיי געכאפט ערב אפגעפאנגען ערב יום טוב און אפגעריסן ערב יום טוב איז דאך מיר א פשיטא מ'מעג. נאך א קשיא האבן מיר, ואמאי קרי להו בני יומן, פארוואס רוף איך עס אן פירות בני יומן, דו לערנסט דאך איין אז מען האט עס אפגעריסן ערב יום טוב, שהן כעין בני יומן, זיי זענען אזוי פריש ווי מען האט זיי היינט אפגעריסן, האב איך נישט קיין מורא טאמער מענטשן וועלן מיינען אז מען האט זיי היינט אפגעריסן, און איך זענען מותר, און איך מעג זיי נעמען און איך מעג זיי עסן, קומט דאך יעצט אויס אז די ברייתא גייט ווי יעדער איינער. נישט בלויז ווי רבן גמליאל, נאר אפילו ווי דער תנא קמא אויך. דא רעדט זיך נישט בספק מוכן, נאר דא רעדט זיך אז ס'איז א זיכערע זאך, אז ווען איז עס געווארן אפגעריסן? א זיכערע זאך ס'איז געווארן אפגעריסן ערב יום טוב. תוספות לערנט נישט אזוי פשט. תוספות זאגט, אויב אזוי איז דאך מיר א פשיטא אז ס'מותר לטלטל. נאך פרעגט תוספות, ווייזט מען ווייזט אויס אז ס'גייט נאר ווי רבן גמליאל, און לויט רש"י'ס פשט גייט עס בדברי הכל טייטשט תוספות אז מ'מיינט ס'איז א ספק צו פון ערב יום טוב, ממילא גייט דאס ווי רבן גמליאל וואס ער האלט אז ספק מוכן איז מותר. רש"י. אמר רב פּאפּא, האט רב פּאפּא געזאגט, הלכתא, די הלכה איז, נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, א גוי האט געברענגט א מתנה צו א איד אין יום טוב, ער האט געברענגט פירות, לאמיר זאגן, און אויב ס'איז אזא איין צייט, ס'איז זומער צייט, אם יש מאותו המין במחובר, אויב די פירות איז נאך דא וואס זענען יעצט דא אויפן בוים, איז דאך נאר א ספק ווען דער גוי האט עס אפגעריסן, צו היינט יום טוב צו ערב יום טוב, אויסער טאר מען די פירות נישט עסן, ספק מוכן איז אסור. און רש י איז נאך מער מוסיף, ואפילו לויט ר' שמעונ'ען וואס ר' שמעון איז מקיל במוקצה, אבער אזא מוקצה וואס דער מענטש טראכט נישט פון דעם, למשל די גמרא רופט עס אן מוקצה פון גרוגרות וצמוקים, ווען איינער האט ארויפגעלייגט אויפן דאך וויינטרויבן זאלן זיך טריקענען זאלן ווערן ראזשינקעס, אדער פייגן זאלן זיך אויסטריקענען, איז ביז עס גייט דורך דעם פראצעס פון די וויינטרויבן ווערט ראזשינקעס. באקומען זיי אביסל א אביסעלע פארפוילט אביסל א שלעכטן ריח און ממילא איז זיך דער מענטש פון דעם אויך מייאש דאס צו עסן איז דעם אזא מוקצה פון גרוגרות וצמוקים איז ר' שמעון אויך מודה דא אויך ווען די פרוכט איז אויפן בוים טראכט נישט דער מענטש פון דער פרוכט איז עס הייסט עס לויט ר' שמעון אויך מוקצה. ולערב נמי אסורין אין אוונט איז עס אויכעט אסור בכדי שיעשו אויב ס'וועט דורכגיין אזויפיל צייט וואס איך וועל קענען אפרייסן דאס פון בוים און ברענגען דעמאלט וועט עס זיין מותר, כדי איך זאל נישט הנאה האבן פון מלאכת יום טוב. און וואס איז די טייטש לערב? איז רש י ברענגט אריין אראפ אין דעם א מחלוקת. רש י אליין טייטשט לערב, אויב דער גוי האט געברענגט דעם ערשטן טאג יום טוב, איז לערב, דאס הייסט די אוונט די צווייטע נאכט יום טוב, איז עס מותר בכדי שיעשו. ווייל יום טוב שני ממה נפשך איז עס מותר, איז דער ערשטער טאג געווען יום טוב, איז דאך יעצט חול, איז דער ערשטער טאג חול, איז דאך דאס נישט געוועזן הנאה פון מלאכת יום טוב. אנדערע ברענגט רש י אראפ טייטשן ולערב מיינט מען מוצאי יום טוב שני. ואם אין. מאותו המין במחובר, פון די מין איז נישט דא במחובר, ער האט געברענגט יעצט אויף ווינטער האט ער געברענגט פירות, יעצט וואקסט נישט קיין פירות, יום טוב האט ער געברענגט, פסח האט ער געברענגט פירות, איך ווייס עס וואקסט נישט קיין פירות, איז דער דין אזוי, תוך התחום אז מען האט עס געברענגט אין דעם תּחום, ער האָט עס נישט געברענגט מער װי אַלפּים אַמה, אױב ער האָט עס נישט געברענגט פֿון חוץ-לתּחום, מותר, מעג מען דאָס עסן. חוץ-לתּחום אָסור, ער האָט עס געברענגט חוץ-לתּחום, טאָר מען דאָס נישט עסן. והבא בשביל ישראל זה, אױב מע האָט עס געברענגט פֿאַר דעם ייִד, מותר לישראל אַחר. מעג דאס א צווייטע איד עסן. איז רשי מסביר, ווייל דער איסור תחומין איז דאך נאר דרבנן, האבן די רבנן נישט מחמיר געווען, און ס'איז גענוג איך האב עס גע'אסר'ט פאר דעם איד פאר וועמען מ'האט געברענגט די זאך, אבער פאר א צווייטן טו איך עס נישט אסר'ן. רשי ולערב אסורין בכדי שיעשו. פארוואס דארף איך ווארטן אין אוונט כדי שיעשו? כדי שלא יהנה ממלכת יום טוב, אז כ'זאל נישט הנאה האבן פון די מלוכה פון יום טוב? זאגט דער רשי, והוא דקאמר על ערב אסור און בכדי שיעשה, אז אין אוונט בכדי שיעשה איז מותר, הוה לא יחי כן מותר און נאכדעם מעג מען דאס עסן, אפילו לערב ראשון נאמן, אפילו די ערשטע נאכט נאך יום טוב. אף על גב דליל יום טוב שני, כאטש ס'איז די צווייטע נאכט פון יום טוב, ממתין בכדי שיעשו, ווארט ער אז ס'זאל דורכגיין די צייט וואס מ'האט שוין געקאנט טון די מלאכה, ומותרין, ס'איז מותר ממה נפשך. אם הלילה חול הוא, אויב יעצט איז א וואכעדיגער טאג, הרי המתין בכדי שיעשו, האט מען דאך שוין געווארט, ואם קודש הוא, און אויב יעצט איז יום טוב, נמצא, קומט דאך אויס שנלקטו בחול, אז מ'האט עס געקליבן אין א וואכעדיגן טאג. כן דעתי נוטה, אזוי האלט איך, אבער אנדערע לערנען, רבי יצחק הלוי טוט אסר'ן ביז די נאכט פון מוצאי יום טוב שני, און הלכות גדולות טוט אויך אסר'ן. זיי זאגן ווייל עס שטייט בכדי שיעשו מיינט מען די נאכט וואס איז ראוי צו טון.